ב' חלקים מהתוועדות אור לי ד כסלו תשל ט. וואס דערפאר איז כאן המקום להעיר אז ס'איז דאך מנהג ישראל אז מ'קויפט א מתנה דעם חתן א ענין פון ספרים בכלל אדער ווי ס'פירט זיך במדינה זו דער ענין פון א שס וכיוצא בזה זאל מען אויכעט איינפירן אז מ'זאל ברענגען אויכעט א מתנה אין דעם בית חדש, דער ענין פון צדקה, א צדקה פושקע, וואס דאס איז דערמאנען, ווי כמדובר כמה פעמים, אפילו ווען ער גיבט ניט קיין צדקה בפועל מאיזה סיבה שתהיה, אז ס'איז ניטא קיין עניים ונצרכים וכיוצא בזה, איז אט דעמאלט איז די צדקה פושקע דערמאנט אים אויף דעם ענין הצדקה, און דערנאך און דערמאנט למטה ולמעלה אז דאס איז א הויז וואס איז געבויט געווארן אויף תורה און מצוות, אויף תורה ווארום דאס איז א בית מלא ספרים, און אויף צדקה כללות ענין המצוות ביז ווי מען זעט דאס בעיני בשר דערויף וואס מען זעט די צדקה פושקע סיי בימות החול סיי בלילות החול בלילה און סיי בשבתות ובימים טובים זאל אויכעט איינגעפירט ווערן, אז בשעת מ'קלייבט איז בונה בית חדש בחיי נישואין, אפילו אז מ'בייט פון א דירה צו א צווייטע דירה, זאל אריינגעטראגן ווערן צוזאמען מיט די ספרים אויכעט א ענין פון א צדקה פושקע, און דאס דארף מען דאך ניט האבן די הוראה מיט דעם נתינת כח אז מ'זאל געבן צדקה בפועל, סיי אין דער פושקע און סיי צדקה מבחוץ לבית וכו', אבער דאס איז דער צדקה פושקע בבית במכל שכן וקל וחמר, אז מ'האט זיך משתדל געווען אין בית המקדש וואס דארט איז יעדער ענין געווען אויסגערעכנט און מדויק בתכלית הדיוק, האט מען געפרעגט ביי קודם הקרבת כל הקרבנות צי ס'האט זיך געזען חברון, און ווי די גמרא איז דאס מבאר, כדי דערמאנען זכות אבות בחברון האט מען מוסיף געווען א ענין וואס האט לכאורה קיין נפקא מינה נישט צו הקרבת הקרבן, איז די גמרא מסביר אז דאס איז געווען די הנהגה בפועל בכל יום ויום, קודם להקרבת כל הקרבנות נאך פארן קרבן תמיד וואס ער איז די התחלה פון קרבנות, דארף מען שוין דערמאנען זכות אבות שבחברון, און אויף דערויף איז גענוג, אז מען דערמאנט צו עס איז שוין אנגעהויבן טאגן, און דערמאנט מען דערביי חברון, על אחת כמה וכמה אז ס'שטייט א כלי קיבול אויף מטבעות פון צדקה, ועל אחת כמה וכמה אז דאס שטייט ניט באהאלטענערהייט, כאילו ווי חס ושלום מען שעמט זיך דערמיט, נאר אדרבה דאס איז זיין פון תכשיטי הבית, אז דאס איז א זאך וואס באשיינט די הויז, אז דאס איז א הויז פון וועלכע ס'גייט ארויס צדקה צו די וואס לאיזה סיבה שתהיה דארפן זיי נאך דערצו אנקומען, על כל פנים משכיל על דל אז ער איז א דל באותה שעה, וואס דערפאר איז דאך גמילות חסדים, שייכות אויכעט, בנוגע צו עשירים די גמרא איז מבאר די מעלה פון גמילת חסדים אויף צדקה, וואס דאס איז סיי לעשירים און סיי לעשירים און סיי לעניים, ובפרט נאך על פי המסופר אין די זכרונות פון נשיא דורינו פון רבי'ן דעם שווער אז מ'האט מרגיל געווען קינדער און אויכעט גדולים אז מען זאל לייען איינער דעם צווייטן, כדי מען זאל זיך מרגיל זיין און זאל ווערן א טבע בנפשו דורך לפי רוב המעשה דער ענין פון צדקה וגמילת חסדים כמסופר בארוכה אין די זכרונות, וואס דאס איז נוסף על העיקר אז וויבאלד אז מען רעדט התעוררות וואס נעמט זיך פון א זאך וואס איז פארבונדן מיט א חתונה וואס דעמאלט ווערט דאך דער ענין פון טהרת המשפחה א יסוד און א הכרח און א זכות און א זכות הכי גדול אויף אויפשטעלן דור ישרים יבורך בנים ובנות עוסקים בתורה ובמצוות און אויכעט באקרויי ובאתנויי ונטרין לבעלייהו עד דאתו מבי מדרשא ווי מ'זאגט ווי די גמרא זאגט אין ברכות בנוגע צו בנות במיוחד. זאל אייכעט זיין אט א דער ענין כמדובר לעיל פון א צדקה פושקע צוזאמען מיט בית מלא ספרים. אויף מסיים זיין מיט א סך הכל איז דאך כמדובר כמה פעמים המעשה הוא העיקר, אויף מוסיף זיין ביתר שאת וביתר עז, אין די אנהייבנדיג פון די עניינים וואס זיינען פארבונדן מיט הכנסת כלה, וואס כפשוטו איז דאך דער ענין פון צדקה כפשוטו אויף ארויסהעלפן בנוגע צו די הוצאות חתונה, און אזוי אויכעט על אחת כמה וכמה באווארען אין הכנסת כלה זאל זיין א רייכע חתונה ברוחניות, דורך דערויף וואס ס'וועט זיין אפגעהיט כל ענייני פון טהרת המשפחה אלס א הכנה ולאחרי זה, וואס דאס הענגט זיך אפ אן די יסודות און אן די החלטות וואס מען האט אנגענומען פאר די נישואין, וואס דאס איז פארבונדן ווי ער איז מבאר אין קונטרס החלצו דורך די אסיפות און די פעילות דורך דעם טאן לפני זה, אז יעדער כפי עניינו וכפי יכולתו, ובמיוחד דורך דערויף וואס וועלן טאן אין דערויף נשים עסקניות במרץ הכי גדול אין די עניינים פון טהרת המשפחה. שפחה און הפצת הידיעות בזה, ובמיוחד וואס פארבונדן מיט מענער און אפשר נאך מערער, בנוגע אז זאל זיין מקוואות טהרה בכל מקום ומקום, נוסף אויף די זהירות און הידור שבדבר, כידוע דער סיפור פונעם רעבן, נשמתו עדן, וואס ער איז געווען אמאל אין רוסטאוו. און געגאנגען אין מקוה און געפונען אז ס'האט געשווימט אפאר האר אויף די וואסער, האט ער אריינגערופן דעם וואס האט געווען פארבונדן דעם מיטן בדק ווער האט געווען פארבונדן געהאלטן די מקווה, האט אים געזאגט אז מיר ארט, אים ארט עס ניט, אבער ער זאל וויסן זיין די גודל האחריות אז אויב ס'וועט זיין חס ושלום איין און איינציגע פרוי. וואס דורך דערויף וואס זי וועט געפינען א דארטן ניט בגשמיות כפשוטו, עס שווימט האר אויפן וואסער אדער כיוצא בזה, העדר הנקיות, אפילו העדר היופי וואס ס'קאן זיין דארטן, זאל ער וויסן זיין די אחריות וואס ער נעמט אויף זיך דורך דערויף וואס ער זעט עס ניט באווארענען. וואס אויב דאס איז געווען אזוי במדינה ההיא מיט. פֿופֿציק יאר צוריק מיט הונדערט מיט זיבעציק יאר צוריק אדער כ'ווייס נישט גענוי ווען דאס איז געווען ובכל אופן מיט עשיריות בשנים לפני זה על אחת כמה וכמה אין מדינת הרווחה וואס מ'איז געוואוינט ביי זיך אינדערהיים צו נקיות בתכלית ויופי בתכלית וכו' דארף מען זען אז אין א מקווה טהרה וואס דארטן ווערט געלייגט דער יסוד אז די הויז זאל זיין שיין באמיתיות וברוחניות, די אייגענע הויז, דורך דערויף וואס מען בויט עס אויפן ענין פון א מקווה טהרה און מען נוצט עס ובשמחה ובטוב לבב, דארף דארטן זיין בתכלית הזהירות והדיוק און אין אלערליי אופנים אויף צוציען בכל אופנים האפשריים אז זאל זיין די קיום מצוה זו. מתוך שמחה וטוב לבב אויכעט דער גוף ונפש הבהמית זאל וועלן דאס טון, און אמת טאקע מען דארף דאס טון דערפאר ווייל דאס איז ציווי הקדוש ברוך הוא, אבער ווי גערעדט אין ויחלום ובכמה דרושים אז בנוגע צו סור מרע דארף מען אנטלויפן אויף וואס פאר א וועגן מען קען אנטלויפן אבי אנטלאפן פון העדר חס ושלום אדער ניט זהירות ודיוק און טובל זיין זיך וויפיל מען דארף זיך טובל זיין, ניט צו יאגן אין דעם, במילא קען מען אויכעט באווארענען די אלע דיוקים שלא תהיה אז זאל זיין כולו במים מיט אלע פרטים וואס איז נוגע צו קיום מצוות אלו, וואס אין דערויף בנוגע צו בנין המקווה, יופי הבנין וכו', איז אין דערויף קענען דאך אמאל טון מענער נאך מערער ווי זיי קענען טון פרויען, על אחת כמה וכמה די מנהיגי הקהילה און די עסקני ציבור וכו' וכו', און דעמאלט איז מען אויכעט בטוח ווי גערעדט פריער אז דאס איז אויכעט די מצוה פון פדיון שבויים, ווי ער איז מבאר אין די דרשה פון חתונה דורך דערויף אז מ'איז פודה פון א דבר בלתי רצוי, ובפרט נאך אז מ'איז פודה בשלום, זאל זיין די מצוה רבה אז דער אייבערשטער וועט מקיים זיין מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, מקיים זיין הבטחותיו ויעודיו, ובפרט נאך אז כלו כל הקיצין, און ס'איז שוין דא סיי דער בעתה און על אחת כמה וכמה דער אחישנה, אז מיד הן נגאלים כל אחד ואחת וכולם ביחד. ואתם תלוקטו לאחד אחד בית ישראל, דער אייבערשטער אליין פארנעמט זיך דערמיט, איז דאך פארשטאנדיג אז באור פני מלך חיים אז דאס טוט זיך אין א גוטן אופן בטוב הנראה והנגלה אויך די יציאה מן הגלות, ובקרוב ממש וועט מען מקבל זיין פני משיח צדקינו בנערינו ובזקנינו בבנינו ובבנותינו, אין אַן אופֿן אַז לא תשאר פּרסה און קהל גדול יבואו הנה לחיים.